א גוטן ערב שבת קודש, פרשת וילך, ס'איז שבת שובה, כ'האב ארויפגעלייגט א קורצן שיעור און ס'איז איינגעטיילט אויף צוויי חלקים, די ערשטע רעדט זיך וועגן די מצוות עשה שהזמן גרמא וואס דאס הייסט כפרות, און דאס צווייטע רעדט זיך וועגן פאסטן, הערטס עס אויס ווייל ביידע זענען זייער וויכטיג צו הערן פארן הייליגן טאג. איך וואלט זאגן וועגן דעם ענין פון כפרות, דער אמת איז. פון דעם איז דא א גרויסע קאנטערווערשעל אישו, ס'איז דא דער גרויסער רשב"א וואס שרייבט אז דאס האט גאר צוטוהן מיט כישוף, מען שעכט א פייגל אוב וידעוני, די מיני כישוף האט עס צוטוהן, אזוי זאגט דער רשב"א, ס'איז טאקע ספוקי, ס'איז דווקא א ווייס הינדל און ס'איז פארטאגס, ביקאמס א ליטל ספוקי, במילא האט דער רשב"א אינגאנצן נישט גורס געווען דעם זאך, דער אר"י הקדוש האט עס שטארק מחזק געווען. מילא וויבאלד האט ער שטארק מחזק געווען איז עס געווארן א גאנצע חפצא. יעצט איך מאך עס נישט אוועק, איך טענה נאר אז איך האלט אז דער רשב"א אין זיין בית מדרש האט מופיע געווען רוח הקודש און ער האט געזען וויאזוי מיר נעמען דאס הינדל, נישט געבן צו עסן און צו נישט געבן צו טרינקען, און צער בעלי חיים איז א דאורייתא, עס איז געווען רבינו הקדוש איז געווען פון די עטס ווייסט ווער רבי איז געווען רבינו הקדוש האט אויפגעהויבן די צען פינגער קיינמאל נישט נהנה געווען פון די וועלט איינמאל איז ער געזעסן און געלערנט און עס איז געקומען א בהמה וואס מ'האט עס געוואלט שעכטן, ס'האט זיך אריינגעלייגט אונטער זיין טלית, האט ער געגעבן אזא זאג קאלטערהייט גיי, מ'זאל דיך שעכטן, וואטס ער וואט, כי לכך נוצרת. זאגט די גמרא אז רבי האט געליטן דרייצן יאר געפערליכע יסורים, אנבעליוועבל וואסארא געוואלדיגע יסורים ער האט געליטן. פרעגן אלע מפרשים דארטן פארוואס האט ער געליטן יסורים? ער האט דאך ריכטיג געזאגט. די תירוץ איז, איינער פון די מפרשים זאגן ער האט געדארפט כאטש געבן ווען די בהמה ווי מען זאגט קאנדאלענסעס זאגן פארשטיי ווילסט נישט מען זאל דיך שעכטן ס'וועט דיר וויי טון אבער פאר דעם ביסטו באשאפן געווארן און אויב מען וועט דיך שעכטן וועט עס קענען גיין די פלייש פאר תלמידי חכמים און די הויט צו שרייבן א ספר תורה וועסטו האבן אן עליה. אזוי ווי ער האט עס געזאגט אזוי קאלטבליטיג, גיי, אויף דעם ביסטו באשאפן געווארן, האט אים דער אייבערשטער באצאלט א ביטערע פרייז. אויף וואס? ווייל אונז פסק'ען מיר צער בעלי חיים מדאורייתא. דער אמת איז, ווען דאס וואלט נישט געווען געמאכט מיט א גדר פון צער בעלי חיים, וואלט איך נישט געזאגט גארנישט. אבער ס'איז געמאכט מיט אזא מין גדר פון צער בעלי חיים אז ס'איז ממש א רשעות. מ'געט זיי נישט צו עסן, מ'געט זיי נישט קיין פרישע לופט, ס'שטינקט ארום ווי מ'האלט עס, די בוטשער סטאר אדער די שול, פע, ס'איז א גרויל דורכצוגיין. זיי ווארפן אן פעדערן, ס'דא קינדערלעך וואס זענען אסמעטיק קענען באקומען אסטמא, כאפן אן אטאק און שטארבן. יעדער וויל זיין באקוועם, ווילסט עס מאכן? גיי אין א טשיקן מארקעט, אדער מאכסט עס אויסער די שטאט. באט דאס איז וואס דא גייט פאר. כ'געדענק מיט אפאר יאר צוריק בין איך געקומען פון, כ'האב געמאכט א מקווה אין בענגאור מעין, כ'האב געמאכט די היעטינג סיסטעם, כ'האב מיטגענומען צוויי אינגעלייט פון ווילימסבורג, ווייל יענע חברה ווייסן נישט וואס דאס הייסט ס'לעשט זיך אויס און ס'צינדט זיך אן און מ'מאכט עס אויף א זייגער, זיי האבן נישט געקענט די אלע זאכן, שוין, מיטגענומען צוויי אינגעלייט, האבן זיי געזאגט זיי ווילן הונדערט פופציג דאלער א טאג, זאג איך פיין, פארן דארט א טאג. צוריק קומען דארט פארטאגס דארט בערך עלף צוועלף שעה צו פארן פון ניו יארק אויף בענגאר און וויפיל ס'דארט די דארט זיין דערביי צאלן אבער האב נישט געגלייבט מ'איז מיר דארט געווען צוויי טאג אינגאנצן דאכט זיך מיר איך געדענק נישט פונקטליך קיצור יעדע האלבע שעה געקומען אן אנדערע פרוי ראביי ווען איז די מקווה גאנע בי אפען ארעדי ראביי ראביי ראביי ס'האט זיך צובראכן די היטער און אונז האב מיר עס געפיקסט אז מ'האט געלייגט א נייע אבוויעסלי דארט איז גראדע דא א מקווה אידענע וואס זי האט אן איידעם פון ווילימסבורג און האט אויפגעצויגן א גוטן דור. מסתמא האט זי געלערנט אין עפעס א בית יעקב. בקיצור, די אינגעלייט האבן שוין אנגעהויבן אנדערש צו טראכטן, אזוי האט מען דאך איינגערעדט אזוי, אז נאך פלאשינג עוועניו איז ענדיגט זיך די גאנצע תורה, נישטא מער קיין תורה, נאר איינער סאטמאר רב אין וויליאמסבורג און דאס איז עס. יא, אזוי האט מען זיך דאך איינגערעדט אלע יארן, און דו האסט זיך אויך אזוי איינגערעדט. געהאט די זעלבע שטיסער. עניוועי, די אמאליגע שיף קאפיטאנען האבן געוואוסט, זיי האבן געזען אסאך מאל שיפן זענען נישט צוריקגעקומען, האבן זיי געוואוסט אז נאך א סערטען פלאץ ענדיגט זיך דאס וואסער און די שיף פאלט אראפ. איז בקיצור געקומען די גאנצע צייט פרויען, פארשידענע פרויען זענען געווען אויסגעשניטן, יעצט פארשטייסט ס'איז געווען סוף זומער, און זענען געקומען פרעגן ראביי ווען איז די מקווה גאנע בי אופען, ראביי וויר וועיטינג, ראביי ראביי ראביי ראביי ראביי, און איך האב יעדן געזאגט געב מיר נאר א טאג און ברוך השם האט עס געענדיגט. און דעמאלטס האבן די אינגעלייט די צוויי אים געזאגט, נחום, נישט דו דארפסט אונז געבן הונדערט פֿופֿציק דאלער א טאג, גיימער דיר געבן הונדערט פֿופֿציק דאלער א טאג פאר מזכה זיין מיט אזא מצוה. עניוועי, האט מען געמאכט דארטן די מקווה, און אונז זעמער צוריק געקומען. קום צוריק, כ'געדענק נישט דעם דאטום ווי אזוי עס איז געווען, נאר ס'איז געווען עפעס נאך. די נאכט פון זכור ברית איז געווען דאכצעך איז ס'געווען גרויסע סיינס, איך געדענק שוין, מאנטאג איז געווען יום כיפור, און ס'איז געווען סיינס אז מ'קען קומען מוצאי שבת, ניין ס'איז נישט געווען ווייל אונז זעמער צוריקגעקומען גראד פון בענגאר האמער זיך אפגעשטעלט דא, כ'דענק נישט, סע בקיצור ס'איז געווען נאך א סיין דארטן אז ניין, אויפן וועג צוריק האט מען זיך אפגעשטעלט אין די איסט סייד ווייל יעדער איז געווען הונגעריג מ'האמער זיך נישט געוואלט עסן פסח און מיט די אלע זאכן איז דארטן דא א סטאר וואס ס'פארקויפט מיט איצעלע פימפס סאכדעס און סאך הכשר האבן זיי פארקויפט ברויט, ס'איז נאך יעצט אויך דא דער סטאר, איך בין אריינגעגאנגען דארט און כ'האב געזען מ'האט געברענגט אויל אן א הכשר, כ'האב אפגעקאלט דעם שייגעץ איצו, כ'האב אים געזאגט פארוואס טוסטו אזא זאך? זאגט ער ביסט א ליגענער, דאס איז שוין די ערשטע זאך איז אלץ געווען ביסט א ליגענער, מ'האט געזאגט פאר דעם עלעגאנטער רב, איך הער ער האט יעצט א שידוך געטון מיט אן אייניקל, מ'האט אים געזאגט דעם שייגעץ אז מ'האט געבאקן פסח, אחרון של פסח האט מען געבאקן, ס'איז געווען א גרויסע בעקערי אויף עיטינט עוועניו דארטן אין א סטאר, און מען האט געבאקן דארטן גאנץ אחרון של פסח ברויט, הייבט ער קודם אן ער איז עטס ליגענערס, דעי דידענט וואנט טו נאו דע טרוט ביקאוז דעי ניו, נאכדעם געט ער זיך א רוף אן, יעצט חיים געמיינער רוף אן אונז האמער א ווידיאו דערפון, וואס הייסט וואס האסטו געמאכט אום יום טוב א ווידיאו, ניין ניין ניין ניין ניין ער. טו שוין דורך די יארן די יארן און אונז האמער ארויסגעלייגט פון אונזער פענסטער א ווידעא ווייל אונז וואוינען אויב קוק פונקט קעגן איבער דעם סטאר דער שייגעץ דער עלעגאנטער חזר ש צו שרייען דער געי ק דער געי מען ווייסט דער געי ער האט נישט חתונה ווייל ער איז געי גם כי אלך בגיא צלמות עניוועי הייבט ער אן צו שרייען דער עלעגאנטער חזר מ'טאר נישט קוקן אויף א ווידעא היי שייגעץ. טפו וואס דו ביסט, מען טאר נישט קוקן אויף א ווידיאו הא? עניוועי, האמער האמער אזויפיל גערודפ'ט יענע בעקערי אז ער האט אפגעשפארט, יעצט געמוזט פארקויפן, איך הער אז דער וואס האט עס געקויפט האט עס שוין אויך פארקויפט, נישט קיין חילוק, ס'איז א אלטע זאך, עניוועי, זעמער געגאנגען און האמער געמאכט די כפרות, און ער געט מיר די כפרה, און איך הייב אן צו זאגן בני אדם, און די כפרה פגר'ט, שרייט ער צו מיר, ער וואס איז מיטגעקומען, אוי האסטו געזינדיגט דאס יאר גרויסע חטאים, וואו! א כפרה וואס דו זאגסט. דו האסט נאך גארנישט געזאגט און ס'האט אפגעפגר'ט. שוין, איך האב גארנישט געזאגט. באקומט זיין כפרה און ס'פגר'ט אויך אפ. גיימער אריין צו מיסטער קאהן, וואס גייט דא פאר? די כפרות פגר'ן? אונז האבן מיר טאקע אזויפיל געזינדיגט היי יאר? שוין, בקיצור זאגט ער ניין, ס'איז געלעגן די גאנצע וויקענד אינדרויסן, מ'האט נישט געגעבן נישט קיין וואסער און נישט צו עסן, און זיי באדערן דיך, כאפ עס אן די רוקזעק, פגר'ט עס אפ. זאג איך, דאס איז דאך אלץ טרייף, ווי קענסטו דאס פארקויפן? ווי קען א איד האבן א חוצפה ערב יום כיפור צו פארקויפן אזא זאך פאר אן אנדערן איד? און דאס גייט מען עסן, מיט דעם וועט מען ה ה ה, דאס וועט זיין אזוי ווי מען האט זיך אליין גע'שחט'ן, דו קענסט דאך די אלע זאכן מיט די ענינים. האב איך געזאגט, רבותי, טוטס אזוי ווי מען דארף, נעמטס געהעריג צען דאלער וויפיל עס קאסט א כפרה און שלאגטס דערמיט, עס איז קלינער, עס האט אלע מעלות, ווייל צער בעלי חיים איז א דאורייתא, איי עס איז נישט קיין רעכט צו טון, איז אזוי, ווען די כפרה איז כשר און מען עסט עס, ווי ס'שטייט, און עס האט אן עליה דורכדעם, נו. אויף דעם איז עס באשאפן געווארן. אבער אז ס'איז נישט כשר אויך נישט. אדער געסט נאך יענעם צו עסן טריפות. דאס איז די גאנצע כפרה אינדוסטרי. געווענליך מענטשן קומען עס נישט אויפפיקן. מען לאזט עס איבער אין בוטשער. און ר' יידל האט געהאט אפגעמאכט א דיעל אז דאס גייט פאר די קעמפ. מען האט עס אלעס געטראגן אין קעמפ ארויס אין די פריזער. ס'איז געווען א פריזער ס'האט עס געהאלטן ביז צום קעמפ. און נאכדעם האט מען די אלע נבילות און טריפות געגעבן פאר די בחורים. נישט קיין וואונדער אז אין קעמפ איז געווען די ארגסטע זאכן. נישט קיין וואונדער. אז מען עסט טריפות ווערט מען מגושם, איז למעשה מען דארף וואטשן וואס מען טוט, און מען דארף זיך אפלאזן פון דעם מנהג, ס'זעט אויס קול זייער אינטערעסאנט, מען נעמט א טשיקן און מען שעכט עס און מען זאגט דיר צום טויט מיר צום לעבן, די אלע זאכן זאלסטו אויפהערן, ווייל אז דו געסט נבילות פארן עולם און דו געסט פאר דיינע קינדער נבילות איז עס א שרעק. יעצט איז דא א וויכטיגע זאך, דער אייבערשטער איז נישט מוחל יום כיפור, נאר עד שירצה את חברו, מוזט גיין איבערבעטן זיין חבר דיני ממונות מוז מען באצאלן, יעדע זאך האט א הלכה, ס'איז נישט ס'קומט יום כיפור און אלעס איז פארגיבען, נאו וועי, די אלע זאכן זענען געפערליך, און אז מען בעט נישט יענעם איבער איז עס א גרויסע צרה, און מענטשן זאגן זיי ליידן צרות זיי זאלן זיי האבן געטשעפעט, זיי האבן געמיינט אז מען מעג טשעפען וועגן דעם רעבן זכרונו לברכה און וועגן דעם זכרונו לברכה, זיי באצאלן אלע א ביטערע פרייז. און מ'דארף זייער וואטשן וואס מען האט געטון אלע יארן, זייער וואטשן. אז מען האט מאלעסטעט א יונגל, קענסטו אים נישט איבערבעטן, יו קילד הים, יו קילד היז לייף, יו קילד היז יוט, יו קילד היז עקזיסטענס, יו קילד היז פערענטס עקזיסטענס, יו קילד היז טשילדרענס עקזיסטענס אויב ער האט אמאל קינדער, ביקאוז רובם ככולם האבן אפילו נישט חתונה, האסט שוין אים אפגעהארגעט. און איך האב געוואלט זאגן אז אזוי ווי מ'האט געעפנט יעצט א ווינדאו, ווינדאו מיינט אז ס'איז געבליבן אז איין גאנצן יאר העט מען קענען סוען ביז מ'איז זיבעציג יאר אלט, למשל אז איינער האט דיך מאלעסטעט מיט פערציג יאר צוריק, ביז דו ביסט זיבעציג קענסטו יענעם סוען, אבער נאר פאר געלט, נישט אריינצוזעצן אין דזשעיל, פאר דעם זעמער צומאל מסכים. ס'איז שוין דא איבער אנדערטהאלבן ביליאן דאלער לאו סוטס פון קאליפארניע אליינס. און איך האלט אז יעדער זאל יוטלייזן דעם אפשן, איך האלט אז פייוויש האט געהאט א מוסד און מ'האט דארטן ארומגעטרענט מיט מיידלעך שלא ברצונם, נישט ברצונם, די רוסישע האבן זיך געלאזט ברצונם, ער האט געהאט רוסישע חברה אבער עס איז געקומען חברה פון אויסלאנד, און פייוויש האט געהאט איינער וואס האט אים געברענגט מיידלעך פון ארץ ישראל, ניין ער איז געווען פון ארץ ישראל, האט אים געברענגט מיידלעך פון דארטן, ער האט געהאט קאנעקשאנס מיט ליובאוויטש צוצוגנב'ענען מיידלעך. איך האלט אז די אלע זאלן ארויסקומען יעצט, ס'איז געווען דארט קאונסלערס פון יוראפ פון אמעריקע, די אלע דארפן אים איינזעצן, נישט איינזעצן קען מען נישט, סו מיט געלט, פייוויש האט אסאך געלט, א איד א מולטי מיליאנער, האט ריעל עסטעיט ער גע'גנב'ט פון די ברודערס, ער האט אסאך שייגעצקייטן געטון, און די זעלבע איז מיט יעדן מוסד, יענקי בלייך האט מאלעסטעד מיידלעך אין דארטן אין קיעוו ווי ער איז געווען, איינס נאך עס אנדערע, און יעצט קומען זיי ארויס, איז ער אנטלאפן, וואוינט ער היינט אין מאנסי ערגעץ, אין ספרינג וואלי, דער אמת איז דער רבי, זיין רבי דער קארלינער איז דאך אזא שייגעץ טמא אז דו האסט נישט קיין השגה ווייל איך האב אים דאס געזאגט יארן צוריק מיר האט געזאגט אסאך פרויען אונז קען מיר באקומען א וויזע אין איין טאג אויף ארץ ישראל יענקי בלייך האט די קאנעקשענס נאר מען מוז מיט אים שלאפן א גאנצע נאכט אין בעט און זיי האלטן נישט דערביי און איך האב עס געזאגט איך בין אריין צום קארלינער רבי איך האב עס אים געזאגט ער האט זיך נישט וויסנדיג געמאכט ווייל דעמאלטס האט ער געמיינט מ'וועט מאכן דא מיליאנען דערווייל האט אים יענקי אפגעגנב'עט. היינט האט ער אים ארויסגעווארפן, ער האט אים אריינגעווארפן, אזוי ווי אלע רעבעס ווען ס'גייט אים נישט גוט, ווען מען בא'גנב'עט אים ווערט ער א צדיק. שאנדע וואס ס'גייט פאר. עניוועי, און איך האלט אז די אלע סאטמארע בחורים מיט די אלע מיידלעך, זאלטס ענק נישט לאזן, דו פרעגסט וואס עס איז צוגעפארן מיינט גארנישט, עטץ קענטס נעמען געלט, רעסטיטושן. דער איז א לאט אוו מאני אינוואלווד, סאטמאר זאל פארקויפן זיינע בנינים, זאל דער דער זאלי לייב פארקויפן זיין הויז, קיינער איז נישט מחיוב צו ליידן ווייל מען האט דא געטוען א הפקר מיניג הפקר, יעדן וועם מען האט בא'עוול'ט זאל גיין סוען פאר געלט, איך וויל ענק זאגן קלאר און דייטליך, ס'איז דא א לויער וואס ער וויל נעמען מיין קעיס אויף פרא באונא, ער זאגט דו ביסט אויך בארעכטיגט פאר רעסטעטושען, מען האט דיך מבזה געווען פאר גארנישט, ווער זענען זיי געווען זאלן דאס טוהן, דרעקעס?

נעמטס ארויס די אלע חזירים וואס זיי האבן ענק געפעצלט, שטייטס מיט זיי אויף א סטענד, דאונט בי עפרעיד, און איך זאג דאס, איך זאג דאס אן פאר אלע מיידלעך אויך, איך זאג עס פאר די בחורים, איך זאג עס פאר די מיידלעך, איך זאג עס פאר יעדן, דאונט בי עפרעיד, לאטס ענק נישט, דזשאסט דו קאנסטראקטיוו, ענד היט די פיפל וועיר איט הערטס, ביי די בעלט, די געלט, קיינער איז נישט מחיוב צו ליידן, און דאס אז מען טוט אנהייבן צו און קאלעקטן געלט? האהא, דעמאלטס וועט זיין אנדערש די גאנצע זאך. איינער זאגט ער האט מורא אז ווילאנג איך לעב וועט אלעס פארן גוט, נאכדעם איך וועל חלילה שטארבן וועט אלעס צוריק גיין, עס וועט נישט צוריק גיין, קודם ס'איז דא געלט אינוואלווד, און נאכדעם ס'איז די לאו, אונז האמיר אנגעדרייט דעם גאנצן לאו סיסטעם, קארדינאל אקאנער האט יעצט געזאגט ער שטעלט א ספעשל טיעם, יעדער גלח וואס האט געהאט א בלאט פלעק מוז פארלאזן די קירכע. דעטס איט. נישט דא מער די זאכן. קיינער זוכט נישט קיין שמוציגע הויז. ס'איז דאך נישט דיין הויז. ס'איז דאך אין קלאמפערשטן. ביי אונז איז עס דעם הייליגן באשעפער'ס הויז. און ביי די גלחים איז עס יאשקע פאנדראק'ס הויז. אבער ס'ריזעמבלט עפעס. ס'ריזעמבלט עבודה זרה מיט כפירה מיט אלעם, אין אונזער שלחן ערוך. אבער נעווערדעלעס זיי האלטן דאך דערפון. און זיי ווארשיפן עס. פארוואס זאל עס זיין א חזר'יש הויז אז מ'שטופט יעדן אין די מחילה? פוי! עניוועי, ס'פארט גוט, ס'פארט זייער גוט, און אז מ'וועט קלאגן און יענעם וועט עס קאסטן אין פאקעט, וועט זיין א מחיה. יעצט דער עולם האט א שאלה צו מ'מעג קלאגן, מ'מעג הונדערט פראצענט, קודם איז דא די אלע גדולי הדור וואס כ'בין ארום געגאנגען נעמען צעטלעך אז מ'מעג מסר'ן סאיז נישט קיין מסירה, שרייבן אלע, הרב שאפראן, אנדערע, אז מ'מעג אים סוען פאר געלט אויכעט ווייל ער האט. דיך מזיק געווען. למעשה שטייט דאך אין חומש אז מען דארף צאלן נזק צער ריפוי שבת בושת. יעצט ווען יענער וויל זיך ארויסזעצן, זאגט אים האסט מיך מזיק געווען וכדומה און אזויפיל דארפסטו מיר געבן. מען נעמט א בית דין אזוי ווי דער רבי זאגט אין ויואל משה און דער רבי זאגט אין די תשובות, מען נעמט א בית דין און בית דין איז מחליט וויפיל מען דארף באצאלן און מען הייסט באצאלן. זאגט אבער דער רבי טאמער איז ער גבר אלם זאל מען אים נעמען אין קאורט. איך האב נאר אייביג געטענה'ט אז דאס וואס אהרן זלמן לייב איז אין קאורט, דאס איז די פשט אז די רבי האט נישט מחנך געווען זיינע חסידים ווי עס דארף צו זיין, ווייל וואסערע א מחנך און בית חינוך האט ער געהאט אז ער האט געהאט א בית דין און ער האט געהאלטן די תורה מיט אלעם, און זיינע אייגענע נעפיוס זענען זיך מתדיין אין קאורט, און ווער שמועסט נאך זיי האבן זיך מתדיין געווען אין בגץ, ס'איז דא דא איינער ביי אונז וואס ער איז א נואף, לאנדא. איך האב געהאט אמאל אויף מיין האטליין אז ער האט געטאטשט זיין זון, איז געגאנגען מיין זון ער האט מיך אפגעקאלט האט מיך פארגעהאלטן, ס'הייסט לייגסט ארויף א מענטש דו ווייסט נישט צו ס'איז אמת צו נישט, און ער האט פארציילט פאר זיין זון זאלסט וויסן איך האב אריינגעזאגט מיין טאטן א פסק, האט ער אים געזאגט האסט נישט גוט געטון ווייל ער האט נישט נאר מיין ברודער געפעצלט ער האט מיך אויך געפעצלט, אזוי האט דער אייגענער זון געזאגט. איינער פעצלט קוקט ער נישט א מחילה איז א מחילה, ווען מען געט דיר צו עסן סטעיק קוקסטו נישט פונקטליך צו ס'איז די ערשטע ריב צו די פיפטע ריב, סטעיק איז סטעיק, די מחילה איז א מחילה און פארטיג. איז למעשה די גאנצע וואס א מענטש האט חתונה איז פאר אביסל סעקס, אויף דעם איז ער מוכן צו זיצן מיט א פרוי מיט אלע צרות דורכצוגיין, סעקס איז סעקס, ס'האט דער אייבישטער אריינגעלייגט א עיקר אין יעדן, נישט נאר אין א יומען ביאינג, יעדע בהמה חיה ועוף האט די זעלבע דרייוו, איז למעשה איז ער ווייל ער האט אמאל געגעבן א היתר אז זאלי קען זאל גיין צו בגץ איז ער געווארן אזא הירא אז אפילו יעדער ווייסט ער איז א חזיר, יעדער ווייסט ער איז א מניוול, די אייגענע קינדער זאגן אז ער האט זיך געפעצלט, זאגט מען ניין ער איז ווייטער דיין, און פארקערט ער האט זיך נאך אנגעטון שווארצע זאקן אפאר חדשים צוריק. ער האט געקויפט און צו גיין זוכן א פלאץ צו ליגן, איך האב געזאגט דעם הויפט רב זאלסט וויסן דו קענסט אים דא נישט אריינלייגן, ער איז א נואף, האט ער געזאגט תודה רבה און האט אים טאקע נישט פארקויפט א פלאץ, ער וועט נאך ליגן אויף ר' זלמן לייבן, נאכן טויט זאל ער האבן א מחילה צו שטופן, ווייל ער האט דאך געראטעוועט ר' זלמן לייבן, ווי אימער העט ער צו גיין אין בגץ. מעגט זיך שעמען די גאנצע זאך, דאס האט סאטמאר רב אהערגעשטעלט? און איך וועל דיר זאגן, איז א גרויסע זאך, דער אייבערשטער האט מציל געווען דעם רעבן און ער קען צוריק שטעלן דאס אידישקייט, איך זעה נישט דאס גרויסע אידישקייט, די פאר אלטע ערליכע אידן זענען געווען ערליכע אידן אזוי אויך, און דער יונגער דור זענען כופרים באלקי ישראל, אונז, ס'איז געווען דעם רעבנ'ס יארצייט נישט מער געדאכט, בין איך געזעסן אין א רעסטוראנט און איך האב געגעסן פרישטיג. וויפיל מיני כפירה די יונגע חברה האבן צוזאמגערעדט, דאס איז ממש געווען א שרעק צו קוקן, ס'האט זיי קיינער נישט געלערנט, און זיי האבן נישט נאר גערעדט אויפן רעבן זכרונו לברכה, אויפן אייבערשטן אויך, אבער אויפן רעבן האבן זיי גערעדט רחמנא לצלן, איז במילא איז עס א גרויסע פראבלעם, מען האלט אין ערגעץ נישט. ווייסט מען האט געראטעוועט די פאר אלטע אידן וואס איז געקומען פון היטלער, און די האט די רעבע געדארפט צוריק שטעלן אויף אידישקייט, נאר וואס, ס'נישט דא ווער ס'זאל רעדן פון דעם. ווייל קיינער קען נישט רעדן מען זאל זיין ערליך, ווייל דער רבי קען נישט זאגן מען זאל זיין ערליך, ווייל מ'וועט אים פרעגן וואס האסטו געטון מיט מיר ווען ס'איז געווען די לאנגע ווינטער נעכט, האסט דאך געפעצלט מיט אונז. ווער קען רעדן? מי יאמר זכיתי לבי? און אז ביי דעם האלט מען, נעמט אריין אפאר מלמדים מיט אפאר מחנכים, יצחק גלאנצשטערן איז א מחנך, מ'האט דאך אים ארויסגעווארפן פון ענגלאנד, דעי טרו הים אוט, און איז געווארן דא א גאנצע מאכער ווייל משה. טעראריסט פרידמאן געהאט א ברודער האט נישט געוואלט געבן א גט ער איז אביסל משוגע מיט א מעשה בקיצור און זיין טאטע האט עס ערלעדיגט האט דער סיגוטער געזאגט ער איז געווען עפעס א היתר מאה רבנים צו וואס האט דער סיגוטער געזאגט כ'וועל דיר געבן פאר די קינדער פרנסות סיגוטער רוף דיינע אייגענע קינדער האבן נישט געטאנט האבן קיין פרנסות קיין איינער איז נישט געווען ראוי ער זאל ווערן א מנהל און א מחנך אין א מוסד זיי האבן קיין איינער נישט געהארעוועט אין די אינגע יארן זיי האבן נישט געוואוסט וואס דער רבי האט געוואלט. סאשי פלעגט ליינען אירע טרייפה'נע צייטונגען אזוי אנגעלאנט אויפן העסע בעט און דעטס איט, און דאס איז געווען די גאנצע זאך. איז וועגן דעם טענה איך מען דארף נעמען א אינער סירקעל היימישע מענטשען וואס זיי ווילן אז די קינדער זאלן בלייבן ערליך און יראי שמים און פארגעסן פון דעם עבודה זרה סאטמער, סאטמער איז אן עבודה זרה היינט, שטעל דיר פאר מען גייט צוזאם נעמען מיליאנען דאלער נאר מען דארף זיך שלאגן וועגן די וועגן דעם חינוך. כ'וויל פארשטיין ווי גייט דאס געלט? די גאווערמענט דארף דיין געלט? וועם בולשיט עטץ ארום? און דער עולם כאפט עס ווייל איך האלט עס אין איין זאגן, איך האלט עס אין איין מסביר זיין, איז אזוי ווי דער עולם כאפט וואס דא גייט פאר און דער עולם אזוי קאלט, אז דער עווערידזש אינגערמאן גלייבט היינט אין גארנישט. מ'גייט צוזאמנעמען מיליאנען, וואס דארף מען די מיליאנען? די גאווערמענט דארף דיין געלט? די פערל, פערל, דארף דיין געלט דארפן זיי האבן? די גאווערמענט? אה! ס'גייט פאר אפאר מענטשן אין טאש. דער שייגעץ דער אפגעפליקטער יצחק שטערן האט געזאגט פאר איינעם ס'פלעגט קומען אזא ראש השנה ביי יום כיפור פלעגט מען מאכן אפאר מיליאן דאלער אין טאש,. מ'האט זיך צוטיילט מיט דעם. זאגט ער דער נחום האט אונז אזוי געהארגעט אז קיינער געט נישט היינט קיין פרוטה יעדער פרעגט צו וואס דארף מען דאס געלט. קומען זיי יעדעס יאר מיט אן אנדערע בולשיט סטארי. מ'נעמט מיידלעך אין ארץ ישראל אין מיליטער מיט געצוואנג. ס'איז שקר איך בין געווען דארט. איך בין געווען, ס'איז דא שוואכע עלעמענטן וואס מען נעמט יא מען נעמט נישט, זיי ווייסן נאך אליין נישט צו זיי זענען אידיש צו נישט, צו זיי האלטן זיך ביים פירן אידיש, און ממילא ס'קומט צו גיין אין גיוס קענען זיי באשטיין נישט צו גיין, ס'איז דא אלע פארשידענע מיני עלעמענטן, אבער איך בין דארט געווען, איך האב געזען פרומע היימישע מיידלעך גיין, און איך בין געשטאנען אינדרויסן, מען טאר נישט שטיין ממש דארט, מען נישט זעצן זיי דיך איין, איך האב געפרעגט א מיידל, דו גייסט אין צבא? זאגט זי יא, פרעג איך אים דו ווייסט וואס דאס מיינט? זאגט זי איך ווייס אלעס, איך וויל דיר זאגן איך וויל נישט זיין קיין סעקאנד קלעס סיטיזען אין לאנד, ווען איינער איז נישט געגאנגען אין צבא איז ער א סעקאנד קלעס סיטיזען, קיין דזשאב קען ער נישט קריגן, קיין דרייווער לייסענס האט מען אמאל נישט געקענט היינט הער איך אז מען קען שוין, און אזוי לערן איך מיך א פאך, איך וויל מיך לערנען צו זיין א רעדזשיסטערד נורס, האבן פרנסה. טאמער האב איך נישט דעם מיליטער דארף איך האבן אפאר הונדערט טויזענט שקל דאס צו דורך גיין, איך האב עס נישט, די מאר דען איגער טו גאו, סאו אינסטעד אוו אונז זאל מען נעמען געלט און ארויף פארן און אויס לערנען די מיידלעך א פאך, זי זאל נישט מוזן האבן אן אינסענטיוו צו גיין אין מיליטער, גייט מען זיך שלאגן אויף א מיידל, מען קאלעקט מיליאנס, אלץ בולשיט, יענץ מיידל האט געוואלט גיין, איך בין אליין געשטאנען דארט, ס'געווען א מיידל, זי האט געוואלט גיין, שי וואז דעם פראוד טו גאו. נישט וואס איך זאג אז עס איז א גוטע זאך באט שי וואז פראוד טו גאו און געקומען די עסקנים וואס מען טאר ניט מען רעדט איר ס'איז זנות זנות שי דידנט לוק זי האט זיך אפילו נישט אויסגעדרייט שי ווענט הער וועי שי נו וואט איטס אלל אבאוט און שי וואנטעד טו און איך האב ליידער חברים פון וויזשניץ און פון סאטמאר אפילו אין ארץ ישראל זיי קענען זיך נישט באהערשן מיט די מיידלעך זיי האלטן אין גיין חוץ פון דעם איז דא נאך א זאך. די מיידל מאכט א חשבון אזוי, אז זי גייט חתונה האבן גייט זי פאפן א בעיבי יעדעס יאר, פון ווי וועט מען דאס באצאלן? דער אינגערמאן זיצט דאך נאך אין כולל, סאו וויל מען זיך כאטש קענען געבן פון פרנסה. נאכדעם אז זי ווערט אלט זיבעצן אכצן, דער טאטע זוכט זי שוין חתונה צו מאכן ווייל ער האט דאך מורא זי זאל נישט ארום טרענען, און זי האלט נישט ביי זיבעצן אכצן אויפצושטעלן א דור, שי פיל שי פילס שי איז טו יאנג פאר איט. במילא הייבט זיך אן א גאנצע מעשה, די גערלס אר נאט סטופיד טודעי, טאמער מיינסטו די מיידלעך זענען היינט סטופיד, יור לוזינג יור מיינד, ביקאוז דעיר ווערי סמארט ענד ווערי קלעווער. ענד דיס איז וואט וואט יו אלל העוו טו יו נאו טינק אוו א סיסטעם, וואס טוט מען ווען א מיידל ווערט אַכצן, זי איז שוין דורכגעגאנגען אין די סעמינאר, זי שוין זי האט שוין באקומען א דיפלאמא, געווען אמאל א פרוי זי האט געטראגן א בעיבי, זי האט מיט א קערידזש א אייניקל, און זי האט אים צוגעדעקט, און יעדער האט געוואלט קוקן וואס דעקט זי דארט צו. איטס א א פיין ערליך זיסע בעיבי. פרעגט זי פרעגט מען איר וויאזוי הייסט זי? זאגט זי ס'הייסט דיפלאומע. וואס עפעס דיפלאומע? זאגט איך האב געשיקט מיין טאכטער אין קאלעדזש זי האט באקומען א דיפלאומע האט זי אהיים געברענגט א בעיבי. פארשטייסט? די מיידלעך זענען היינט נישט סטופיד זיי האלטן נישט ביים גיין ברענגען אהיים דיפלאומעס מיט בעיביס זיי ווילן זיך ווי מ'זאגט אנטוויקלען זייער באדי ענד חתונה האבן צו וועמען זיי ווילן און מאכן קינדער ווען זיי ווילן און מיט וועמען זיי ווילן און די טאטע איז היינט נישט קיין באלעבאס. סאו ווי גייט די אלע געלטער? עס גייט צו יצחק שטערן לבנה אין טאש אריין, דעטס אלל, און צו נאך אפאר שקצים, דארף זיי נישט זאגן אלע ביי די נעמען ווייל ס'זאל נישט בלייבן תנא ושייר, כ'וועל אויסרעכענען דעם און דעם און דעם, וועט מען זאגן ס'איז דאך דא נאך און נאך און נאך און נאך, וועל איך מוזן ענטפערן אזוי ווי די גמרא זאגט ס'תנא ושייר, כ'וויל דאס נישט, כ'וויל נישט תנא ושייר, דא איז דא מענטשן וואס זיי זיצן אויפן געלט. און זיי באראבעווען דעם עולם, און מען קען זיי גארנישט זאגן, ווייל מ'מוז לעיזער קעסטנבוים מוז געבן גרויס געלט, ווייל מען האט דאך אים געגעבן א באוויליגונג אז מען זאל קענען טוישן די זאונינג פון זיין פראפערטי, און ראזענבערג וואס איז נעבעך דערטראנקען געווארן האט מען אים געמוזט געבן אלעס ווייל ער האט געגעבן געלט מען זאל טוישן זיין פראפערטי, ס'איז נישט קיין צדקה, ס'איז אונזער געלט וואס זיי גנב'ענען צו און זיי געבן עס נישט פארן עולם. וויאזוי איז לעיזער קעסטנבוים געווארן רייך? מיט די ODA. מ'האט אפגע'גנב'עט, מ'האט גע'גנב'עט און גע'גזל'ט. מ'האט געטיילט מיליאנען פאר אלע קליינע מעניופעקטשורערס, און מ'האט פאר קיין נארמאלן מענטש נישט געגעבן גארנישט. און פארטיג. און יעצט לאזט זיך עס אויס אז, פארשטייסט, אז זיי זענען נאך גאר די בעלי צדקות זענען זיי. זיי זענען די גנבים גזלנים. דאס אלעס איז דער אייבערשטער נישט מוחל. דו קענסט דעם טאג יום כיפור אנברענגען א גאנצן טאג אין שול און וויינען און שרייען און שטיין און טון וואס דו ווילסט. די אלע זאכן מוזן ווערן פארראכטן, אונז מוז מיר נעמען אונזער געלט און אנהייבן צו טראכטן א תכלית פון א קינד וואס איז שוין געווארן גרויס, עס האט נאך נישט חתונה געהאט, עס האט נישט געטראפן נאך דעם שידוך, זי מוז גיין פאר אן עדיוקעישן, נישט יעדער האט דאס געלט פאר אן עדיוקעישן, דאס איז זייער זייער וויכטיגע זאכן, האסט זיך געזארגט, האסט גענומען דאס קינד, א מאמע, גענומען א קינד, זי האט אים געברענגט אויף די וועלט, שוין. דאס קינד איז ארויסגעקומען, מען האט אראפגעשניטן די קארד, און דאס קינד לעבט פאר זיך. נאכדעם וואקט די מאמע אוועק, און זי געט אים נישט צו עסן און צו זייגן. וואס האט זי אויפגעטון פונעם ברענגען דאס קינד אויף די וועלט? דאס האבן אונז געטון, אנגעברענגט קינדער אויף די וועלט, מיט א משוגענעם חינוך, מיט ליגנט, מיט בלאף, און עט די ענד אוו די דעי, קוק וויאזוי ס'זעט אויס, האמער אזוינפיל דראפ-אוטס מיט אלעם. יעצט, כ'האב געוואלט נאכאמאל איבער'חזר'ן, טאמער שטייט אין שלחן ערוך אז מען זאל עסן, מוז מען עסן יום כיפור. טאמער מען איז מח.

יום כיפור וואס האבן געדארפט אויספאסטן און געווען דארטן דער דיין דעמאלטס געווען היינט איז ער א גרויסער רבי הייסט ער הרב ר' משה שנייבאלג האט מיר אלץ געוויזן ביי שחרית יעצט גיי אריין בין אריינגעגאנגען מיט די אלע אלטע זקנים כ'האב יעדן געגעבן קאטעדזש טשיז כ'האב יעדן געגעבן צו טרינקען יעצט שתייה מיט אכילה זענען זיי זיך נישט מצרף סאו איך האב נישט אנגענומען דעם גרעסטן חומרא פון נײַן מינוט ווייל כ'האב דאך געהאט צו טון מיט חולים מיט זקנים. איך האב גענומען דעם שיעור פון פֿיר מינוט. יעדע פֿיר מינוט האב איך געגעבן קאטעדזש טשיז, אבער איך האב נישט געווארט אויף די גאנצע פֿיר מינוט, כ'האב נאך צוויי מינוט האב איך זיי געגעבן צו טרינקען, ווייל שתי' און אכילה איז זיך נישט מצרף. יעצט, איך האב יעדן געגעבן, און זיי האבן געלעבט אסאך יארן. איך וויל בעטן דעם עולם אז טאמער פאסטו און די דאקטער זאגט דו טארסט נישט, ביסט א רוצח, ביסט מתחייב בנפשו, און אז דו ווערסט א בורדן און א קריפל פאר דיין גאנצע פעמילי, זאלסטו וויסן טוסטו א גרויסע עוולה. יעצט כ'בין געווען אמאל אין בני ברק האב איך געזען ווי א איד פאר יום כיפור פילט זיך אן א האלבע באק, די האלדז פילט זיך אן די מויל האלב און ער געט א פאנטש און וויפיל ס'איז ארויסגעקומען האט ער געוואוסט מלא לוגמיו, פרעג איך אים וואס איז דאס זאגט ער טאמער דארף איך אויספאסטן יום כיפור מיט שתיה אבער ס'איז שוין דא שיעורים. און יעדער רב דארף זען ביי זיך אין בית מדרש זאל זיין א גבאי אויף דעם אז טאמער דארף מען אויספאסטן זאלן די.

צו טון מיטן הארץ, די הארץ האט אים אנגעכאפט וויי צו טון, מען האט גענומען די הצלה, מען האט אים אריינגעפירט אין שפיטאל, האט אים די הצלה געזאגט, פארוואס נעמסטו נישט מיט די פילס וואס די דאקטער געט דיר זאלסט קענען לייגן אונטער די צונג, זאגט ער ווייל ער האט מורא פאר הוצאה אום שבת, האבן זיי געזאגט שייע, נאך איינמאל מען רופט אונז פאר דיר עסטו שטארבן, אונז קומען מיר נישט. אונז זעמיר נישט דיינע שבת גוים, דו האסט מורא צו טראגן שלא כדרך הוצאה ווען ס'איז א זאך וואס ס'פעלט דיר אויס און דו קענסט עס טראגן אין טאש, אונז וועמיר קומען געהעריג מחלל שבת זיין, מ'וועט נישט קומען מער, מ'האט אים אויסגעלערנט. אברהם אבינו זאגט פאר שרה'ן, זאג אז דו ביסט מיין שוועסטער, ממילא וועט מען מיך לאזן לעבן, אנישט קען זיין מ'וועט מיך הרג'ענען ווייל מ'וועט דאך וועלן נעמען דיך צו פרעה. יעצט דער דעת זקנים פון בעלי התוספות פרעגט א קשיא דארט, פארוואס האט אברהם אבינו געטראכט,

טו. פון דעם זאגט דער מדרש אמרי נא אחותי את מכאן ששוחטין לחולה בשבת, ווייל באמת גיי שעכטן פאר א חולה אום שבת, און זאג פארן חולה עס נבילה, וואס דארף איך פאר דיר מחלל שבת זיין? זאגט מען די צוויי תירוצים, ווייל דער חולה פילט זיך גוט אז ער דארף עס נישט עסן, דאס אז יענער שעכט פאר אים ער דאזענט קעיר פאר יענעמס עבירה, דאס איז איין טעם, און די צווייטע איז ווייל יעדער כזית איז אן עקסטערע עבירה, איז ממילא וועט ער נישט וועלן עסן קיין טרייפות, אבער שעכטן מאכט מען איינמאל די שחיטה איז איינמאל. עובר געווען און דעטס איט. דען קענסט האבן א גאנצע בהמה שוין. איז למעשה דאס דארף מען וויסן. זיי נישט קיין פרומער, דועסט נישט טוהן, עס לאזן יענער זאל פאר דיר טוהן, ווייל דעמאלס זעהט עס אויס מצוה. די הצלה קען פאר יענעם זאגן, הער מיך אויס, איך בין אויך מחיוב צו האלטן שבת, נאר דו ווילסט נישט טוהן וואס דו דארפסט טוהן, דארף איך נישט טוהן פאר דיר וואס איך דארף טוהן. סאו וויל איך יעדן איינעם אנזאגן, אז טאמער דארף מען עסן, זאלסטו עסן מיט אזא שמחה, אזוי ווי דעם כזית. מצה ווייל דער זעלבער באשעפער וואס האט דאס געזאגט ער האט דאס געזאגט און ס'איז זייער כדאי אז די עלטערע אידן וואס זיי קענען נישט אזוי גרינג פאסטן זאלן אדער זיצן אינדערהיים אגאנצן דאווענען אדער אהיים גיין נאך שחרית. פלאג דיך נישט אין אזא גרויסן און א הייסן בית מדרש ווי מען שטופט זיך. און געדענק די עיקר איז ועניתם את נפשותיכם, מען דארף פאסטן, דאס דאווענען דאס איז שוין נאר א דרבנן און ס'דא א געוויסן שיעור וואס מען מוז זיך מוסר נפש צו זיין,

פאסטן. יעצט ס'איז דא אסאך מאל ווען דער דאקטער זאגט אז דו זאלסט עסן גראד אינדערפרי, זאלסט אפילו נישט פאסטן קיין תענית שעות, און ס'איז דא אסאך מאל ווען דער דאקטער זאגט זאלסט עסן כדרך אכילה, און ער געט דיר אפילו וויפיל דו מוזט עסן, איז וואס דער דאקטער זאגט דעט גאוס, זאלסט אייביג געדענקען, דער דאקטער יעצט אזוי ווי די גמרא מיטן שלחן ערוך, ווייל די תורה האט אים געגעבן א רעכט, ורפא ירפא, און קינדער איז מען מחנך זאלן פאסטן תענית שעות, אבער מען דארף אויך וואטשן ווי און נישט צופיל, דאונט אווער דו איט. און מען זאל זעהן אז ס'זאל נישט ארויסקומען קיין מכשול פון דעם פאסטן. א פרייליכן און א גרינגן תענית פאר יעדן, פועל'טס אויס אלעס גוט'ס, א גוטן שבת און כל טוב.